שמואל א' פרק כ א, אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרק אז למעשה מען האט געזען ביי די מעשה פון מחר חודש אז שאול וויל טאקע הרג'ענען דוד, דוד דארף אוועק לויפן, סאו לויפט ער אוועק, ווי גייט ער? ערשטע סטאפ וואס דוד מאכט איז אין נוב ווי ס'איז דא אחימלך הכהן, ס'זעט אויס אין די המשך אז דארט איז געווען די משכן, שטייט נישט בפירוש אז ס'איז געווען דארט די משכן, לפחות איז געווען א כהן, איז געווען לחם הפנים. און דארט איז געווען דוד. יעצט אחימלך האט נאכנישט געוואוסט פון די גאנצע זאך, אז דוד לויפט אוועק מיט שאול און איז אוועק און צוקריגט מיט אים. ער האט געמיינט אז ער קומט בשליחות פון דעם מלך. ויחרד אחימלך לקראת דוד, ער האט זיך צערציטערט, ער זעט אז דוד קומט אליינס, ער פרעגט וואס גייט דא פאר, ווי איז דען די עולם? ער איז געווען צוגעוואוינט אז דוד גייט מיט די סאלדאטן, מיט די מענטשן. האט אים דוד געדארפט זאגן א ליגנט, ער האט אים געזאגט, קוק, איך האב א סיקרעט שליחות פון דעם מלך, דער מלך האט מיר געהייסן קיינער זאל נישט וויסן, און די נערים, די מענטשן, זיי ווארטן עפעס א מקום פלוני אלמוני, א באהאלטענער פלאץ, איך גיי זיי דארט טרעפן. יעצט בעט אים דוד, אפשר האסטו אביסל ברויט, אפשר פינף ברויט האסטו דיר, פארוואס איך בין הונגעריג? און דער כהן זאגט, אחימלך, אז איך האב נישט, איך האב נישט קיין פשוט'ע ברויט, איך האב נאר א לחם קודש, דאס איז די לחם הפנים, דארט איז געווען די משכן, איך האב די לחם הפנים, איז אויב נשמרו הנערים אך מאשה, די נערים זענען טהור, זיי האבן נישט אנגערירט קיין פרוי, זיי זענען נישט קיין בעלי קרי, ממילא קענען, קען איך זיי געבן בדוחק, רשי זאגט בדיעבד קען איך געבן די לחם הפנים. האט אים דוד געזאגט, יא אוודאי, שוין אפאר טעג וואס אונז האבן נישט קיין פרויען, און כלי הנערים קודש, נאך א פסוק והוא דרך חול ואף כי היום יקדש בכלי, נישט קלאר וואס ס'מיינט, ער מיינט צו זאגן אפילו ווען ס'וואלט יא געווען הייליג, איך שלא יהיה, זאגט ער דארפסט זיך נישט זארגן, אונז זענען טהור, אונז זענען קדוש, דו קענסט אונז געבן דעם ברויט. כך הוה, דער כהן האט אים געגעבן לחם קודש, נישט געווען דארט נאר לחם הפנים, דאס האט ער געגעסן, דאס איז געווען א טריק פון דוד המלך, ער האט נישט געהאט צו עסן, אט האט ער באקומען צו עסן. און די פסוק פארציילט דארט איז געווען א מענטש וואס ארבעט פאר שאול מעבדי שאול ער האט געהייסן דואג האדומי ער איז געווען די אביר הרועים ער האט געארבעט פאר שאול ער איז געווען די ראש הרועים פון שאול יעצט נאך אזאך בעט דוד און אלץ כאילו ס'איז פשוט ער האט געדארפט לויפן שנעל צו א וויכטיגע שליחות און נישט נעמען זאכן ער זאגט ער פרעגט אים צו האט דארט עפעס א חרב אדער א חנית עפעס א שווערד צו ער קען עס נוצן ווייל ער האט נישט מיטגענומען גארנישט ער האט געדארפט גיין שנעל. האט אים דער כהן געזאגט, איך האב נישט, איך האב נאר איין שווערד, חרב גוליית הפלשתי, וואס דו האסט געשלאגן מיט דעם גוליית, מען זעט אויס מען האט עס געלייגט אין די משכן, ס'איז עפעס א חשיבות, ס'איז געשען מיט דעם א נס, ס'איז געבליבן, מען האט עס געהיטן אין די משכן, הגם פריער שטייט אז מען האט עס געלייגט אין ירושלים, אפשר דאס איז געווען נעבן ירושלים, אדער אפשר יענץ איז געווען שפעטער, איז אויב דו ווילסט, עס ליגט דא אונטער די אפוד, נעם עס, איך האב נישט קיין צווייטע, דוד זאגט, נו אוודאי, ס'איז א געוואלדיגע שווערד, נעם עס, איך וועל עס נעמען. איז דוד האט דא. אזוי במרמה כאילו ארויסבאקומען סיי צו עסן פון די כהן, און סיי א שווערד פון חרב גוליית הפלשתי. יעצט ווי גייט ער ווייטער? ער קען נישט דארט בלייבן. שטייט נישט פארוואס ער האט נישט געקענט דארט בלייבן, זעט אויס אז דאס וואס די פסוק פארציילט פריער אז ס'איז געווען דארט דואג האדומי, דוד האט פארשטאנען אז דואג גייט אויסזאגן פאר שאול אז ער האט אים דארט געזען, אזוי ווי עס גייט טאקע געשען שפעטער. איז האט ער אנטלאפן. ווי אנטלויפט ער? ער טראכט ער אנטלויפט די ווייטסטע פלאץ מען קען אנטלויפן פון די מלך ישראל, און אנטלויפט צו אכיש מלך גת, מלך גת, גת איז א פלישתישע שטאט, אכיש איז געווען דער קעניג, אינטערעסאנט אין תהלים איז דא פעימאס קאפיטל, בשנותו את טעמו לפני אבימלך, דארט רופט מען אים אבימלך, אזוי ווי דער מלך פלישתים האט געהייסן בזמן אברהם און יצחק, קען זיין ס'איז געווען א נאמען וואס מ'פלעגט רופן די פלישתישע קעניגן אבימלך, אבער על כל פנים דא שטייט ס'האט געהייסן אכיש. יעצט, זעט אויס ער האט געפלאנט זיך צו באהאלטן דארט, זיין אין גת און זיך אזוי אריינמישן אין די לאקעל פאפולעישן ווי מען זאגט, למעשה עבדי אכיש האבן געזאגט גלייך פאר אכיש, וואס קוק דאס דאס איז דוד מלך הארץ, זייער אינטערעסאנט ווי זיי רופן אים מלך הארץ, הגם ער איז נאר אזוי נאך געווען האלבוועגס דער מלך אפשר, זאגן זיי ער איז דאך דער וואס מען זינגט צו אים, הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, וואס לאזן אונז אים דא ער איז דאך מסוכן פאר אונז, ער קען אונז הרג'נען אלע. איז דוד האט עס געהערט, האט ער זיך מורא'דיג דערשראקן, ער ווייסט אז ער איז אויף צרות, וואס האט ער געטון? וישנו את טעמו, וואס מיינט וישנו את טעמו? דאס איז דאך וואס מען ווייסט נאך פון די קאפיטל תהלים, ער האט זיך געטוישט זיין טעם, דאס הייסט ער האט זיך נאריש געמאכט, ויתהולל בידם, געטוישט זיין טעם, כאילו זיין שכל, זיין דרך ההנהגה, ער האט זיך נאריש געמאכט, וואס האט ער געטון? ער האט אנגעהויבן צו שרייבן אויף דלתות השער, אזוי ווי א משוגענער שרייבט, ער האט געקריצט ויתיו, תיו מיינט קריצן אדער שרייבן אזוי ווי אות תיו איז ווייזט לכאורה אויף דאס אויף די דלתות ויורד רירו אל זקנו ער האט געלאזט אזוי רינען די שפייעכץ צו זיין בארד זעט מען אז דוד המלך האט געהאט א בארד אויב איינער וויל א ראיה דא נאך ראיות שפעטער וועט מען זען און שוין איז האט דאך אכיש געזאגט קוק ער איז א משוגענער דער וואס ברענגט עטס אים ס'פעלט מיך משוגעים חסר משוגעים אני וואס ברענגסט נאך א משוגע ער גייט קומען צו מיר, בקיצור אין אנדערע ווערטער איז נישט קלאר וואס איז פשט, ס'הייסט אדער האט ער דערמיט געטראכט ס'איז זיכער נישט דוד, דוד איז דאך נישט קיין משוגענער, ער איז דאך א גרויסער גיבור א גרויסער לוחם, אדער אויב דאס איז דער דוד איך דארף אים נישט, ער איז משוגע, וואס הייסט איך דארף אים נישט, בקיצור דאס איז געווען דער וועג ווי דוד האט זיך ארויסגעדרייט, זיך געמאכט משוגע, דא זעט מען אז מען קען זיך מאכן משוגע זיך ארויסצודרייען פון זאכן, ס'הייסט ס'איז נפלא פאר אסאך סיטועישענס, און אנטלאפן ווייטער, מען קען נישט בלייבן דארט ווייטער איז אנטלאפן ווייטער.